עכטע פאעזיע איז אייגנטליך אלעמאל דאס וואס מען רופט פאלקסטימליך. מען זאגט אויף מאנגאן אז ער שרייבט אין פאלקס-טאן, אוואדע. עס איז אבער א טעות צו מיינען אז פאלקס-לידער שרייבט סתם דאס פאלק, דאס קאלעקטיווע פאלק, א מין רבים. פאלקס-לידער זענען אין דער אמת'ן פארפאסט געווארן פון גרויסע עכטע פאעטן, אפטמאל פאעטן וואס האבן נאר איין ליד אין זייער גאנץ לעבן אויפגעשריבן. די איינציגע זאך וואס אונטערשיידט פאלקס לידער פון עכטע ליטערארישע לידער איז אז ביי די פאלקס לידער איז דער נאמען פון דעם מחבר פארלוירן געווארן, פארגעסן געווארן אדער גאר קיינמאל נישט געדענקט, מחמת דער פאלקס פאעט האט געמיינט פאעזיע און איבערלעבונג און נישט פירסום, בארימטקייט, פון זיין נאמען. אבער מאנגער איז אין דער גליקליכער סיטואציע וואס דאס לייענענדיגע און זינגענדיגע אידיש פאלק

און מיט אט דעם נאמען וויל איך פארענדיגן מיינע פאר חברי'שע באגריסונגס ווערטער צו אונזער גרויסן גאסט איציק מאנגער. דאס ערשטע ווארט באקומט א גרויסע חבר'טע מאנגער'ס פון אסאך אסאך יארן נאך פון פוילן, רחל קארן די גרויסע דיכטערין. זי וועט רעדן וועגן מאנגער'ן. א גוטע וואך אייך אלע, חשוב'ער עולם, טייערע פריינט. איך ווייס, איך שטעל מיר פאר ווי געשפאנט איר אלע זענט צו הערן מאנגער'ן. איך האב דאך אליין נישט געוויסט אז די ביבליאטעיק, די פאלקס ביבליאטעיק, וועט צוגרייטן קיין עין הרע אזא רייכן ערב מאנגער פראגראם, און מסתמא שרעקט איר זיך אז ס'וועט זיך צו לאנג פארציען איידער מאנגער וועט אנהייבן צו רעדן. ווייל וועגן מאנגער'ן צו רעדן קען מען רעדן ביז אין חצות אריין און ס'זאל נישט זיין אויסגעשעפט. דערפאר כדי זיך צו האלטן אין די ראמען פונעם אוונט האב איך מיר אנגעשריבן היינט די קורצע באגריסונגס רעדע אז דער אוונט זאל נישט ווערן אזוי ווי אין מאנגער'ס בארימטן ליד צופיל צופיל זאכן האט די מאמע אנגעטוהן דעם פייגעלע דעם שוואכן. וויאזוי איז, ער ארבעט דער מיקראפאן? גוט. נו, וועלן מיינע אנדערע ברילן אנהייבן צו ארבעטן איצט. דאס איז געווען מיט אן ערך פיר צענדלינג יאר צוריק, ווען עס האט זיך אין א פרייטאג צונאכטס, ווען עמעץ האט אנגעקלאפט אין טיר פון אונזער דירה אין דער גאליצישער שטאט פשעמיש, אויף דער שוועל האָט זיך באַװיזן אַ הױכע, שלאַנקע געשטאַלט, דעם שװאַרצן הוט נאַכלעסיק אַרױפֿגעװאָרפֿן אױף דער געדיכטער, געקרױזטער טשופּרינע איבער אַ הױכן, ליכטיקן שטערן. איך בין איציק מאַנגער. אַזױ פּשוט און הײמיש, גלײַך מיר װאָלטן זיך געקענט זינט לאַנגע, לאַנגע יאָרן. בעת ער האָט אויפֿגעמאַכט זײַן וואַליזע, כּדי אַרײַנצוּוואַרפֿן זײַן לײַכטן אויבערמאַנטל, האָב איך באַמערקט, אַז אַ חוץ אַ ביסל וועש אויפֿן סאַמע דנאָ און עטלעכע ביכער, איז די וואַליזע ליידיק. און אָט אַזוי האָט זיך איציק מאַנגער געלאָזט אין דער ווײַטער אומבאַקאַנטער שטאָט וואַרשע, ווי עס האָט זיך נאָר-וואָס געהאַט געענדיקט די הערשאַפֿט פֿון דער ליטעראַרישער גרופּע די כאַלאַסטרע, און דעם אויבן-אָן האָט איצט פֿאַרנומען די אַזוי גערופֿענע פּראָלעטאַריש-פּראָגרעסיווע גרופּע. אין יענער צײַט איז עס פּשוט געווען אַ חרפּה און אַ בושה נישט ווערן אָנגענומען אַלס מאָדערנער פּאָעט, וואָס האָט זיך געשטעלט פֿאָר אַ ציל וועלט-דערלייזונג דורך קלאסן-טראדיציע אין אלע אירע אספעקטן. צו גילטן אלס מאדערנער פאעט האט דאן געמיינט אפצוזאגן זיך פון אלץ וואס איז ביז אהער געווען דער קערן, די סובסטאנץ, פון עכטער פאעזיע, און זיך שטעלן אונטער די פאנען פון די נייע לאזונגען. אויף די פאעטן וואס האבן זיך נאך געקלאמערט אין דעם אמאל, האט מען אראפגעקוקט מיט פאראכטונג, ווי אויף פארשטויבטע טעאטער רעקוויזיטן פון א פיעסע וואס מען האט מיט א לאנגער צייט צוריק אראפגענומען פון די בינע ברעטער. אין אט דער ליטערארישער סביבה האט זיך מיטאמאל באוויזן פֿאַרגאַרטלט מיט װינט, דער ריטער פֿון דער באַלאַדע, איציק מאַנגער. זײַנע באַגלײטער זענען געװען זײַן ביכלידער שטערן אױפֿן דאַך, אַן עכטער פֿאָלקסטימלעכער בטחון, װאָס האָט דערפֿירט אַ פּשוטן ייִד פֿון גראָ ביז בלאָ,

קינסטלער שאפן, באשאפן די קולטור פון א פאלק. זיי זענען אזוי צו זאגן געשיכטליכער אימפעראטיוו, נאציאנאלע נויטווענדיגקייט. פאראן אבער שרייבער וואס זענען פאר זייער פאלק גורל'דיגע באשערטקייט, א זיווג מן השמים,

האבן זיך צונויפגעטאן אין א ממש עראטישן עקסטאז, ביז עס האט זיך אויסגעפיקט די גילדענע פאווע פון איציק מאנגער'ס ליד. יעדעס ליד זיינס איז א גאנצקייט, ווי א פולער בעכער וויין וואס מען דערלאנגט אייך כדי איר זאָלט עס זופּן פּאַמעלעך, אויף צו דערפילן זיין טעם און זיין ריח מיט אַלע חושים. אָפט פרעג איך זיך אַליין, אין וואָס אייגנטליך באַשטייט דער כישוף פון מאַנגערס ליד? מאַנגער וויל נישט פאַרחידושן דורך אויסטערלישע

עס איז טאקע פשטות, אבער ראפינירטע פשטות, וואס גיט דעם ליד אן אומגעריכטע ווענדונג, רייסט עס ארויס פון זיין לירישער פארטראכטקייט און שטעלט עס פנים אל פנים מיט א וועלט פון נישט הי, א וועלט איבער וועלכער עס דעמערן טרוימען און וויזיעס. מיט אויגן, דאס איז מאנגערס אן אויסצוג פון מאנגערס ליד, מיט פארמאכטע אויגן הערסטו נענטער דעם ים, מיט פיבערדיגע פינגער פילסטו גרינגער דעם גראם, די גילדענע פאווע דערקענסטו אין פלי, און א בענקשאפט ווערט שענער ווען זי איז פון נישט-הי. עס איז ווי עפעס א געהיימער שפרוך וואלט צעעפנט פאר אים דעם שווערן פארהאנג פון ווירקליכקייט און פאר אים אנטפלעקט דאס אומזעבארע, דאס בלויז געאהנטע אין א גאט-געבענטשטער רגע פון דיכטערישער זעאונג. איציק מאנגער האט געגעבן אהנונגען און טרוימען רעאליטעט.

ווערטער לאַשטשען זיך צו אים מיט ממש פֿרויעשער צערטלעכקייט און שמייכלען אַרײַן אין זײַנע שורות זייער רייח, פֿאַרב און קלאַנג. נישטאָ בײַ אים קיין פֿאַרטיקע סימבאָלן, וועלכע מען קען צושטרעגעווען צו יעטוועדן פֿערז,

וואס איז ביז אהער געווען אזא זעלטנקייט אין דער יידישער ליטעראטור. די באלאדע, וואס איז שטענדיק אונטערוועגס, ערגעץ אינמיטן צווישן חלום און וואר, צווישן ליבשאפט און טרער, צווישן טרויער און בענקשאפט, אזוי ווי שלום עליכם אין פראזע, אזוי האט מאנגער אין ליד פרעזערווירט דעם פאלקסטימליכן נוסח אין זיין איידלסטער פארם, און אים געכפלט דורך דער ראפינירטקייט פון בילד און געדאנק, און דער דאזיגער נוסח האט גורם געווען דאס אראפנעמען פון הויכן פיעדעסטאל א ריי ביבלישע געשטאלטן און מאכן זיי מענטשליך נאענט. ער האט זיי אריבערגעפירט פון די איבער הייסע מדבר-זאמדן אויסגעשפאנטע געצעלטן און זיי באזעצט

צייט און רוים אין א געפערליכן סאלטא מארטאלע. אבער זיי געבן זיך נישט קיין וואקל, האלטן באלאנס אין זייער גאנצער גראציעזקייט, ווייל עס וואכט איבער זיי דער דיכטערישער אטעם. מאנגער האט בלויז עטליכע געציילטע חורבן לידער. ער האט

קאמפראמיסן. ער האט זיך קיינמאל נישט אונטערגעגעבן די נייע שטרעמונגען און טענדענצן אין דער ליטעראטור. ער האט נישט געפרואווט ווערן אנדערש. ער האט געוואלט ווערן דאס וואס ער איז. און אט איז ער. איציק מאנגער, וואס האט מיט דער מאגיע פון זיין ווארט אויסגעשטערנט דעם הימל איבער אונזער ליטעראטור און גלייכצייטיג פאריונגט אונז אלע מיט זיין שטיפעריש שפילעוודיגער פארשייטקייט. אט דאס איז ער, דער פאעט וואס האט זיך אריינגעזינגען אין דער נשמה פון פאלק מיט זיין אייגענעם און מיטן דורות'דיגן טרויער, און שרייבט צום פאלק זיינע ליבעס לידער, געחתמעט מיט זיבן הייסע טרערן.
וועל מיר ערלויבן צו מאכן צוויי אנאנסן מ'האט זיי געבעטן און דאס וועל איך טון. שבת דעם ניינצענטן דעצעמבער קומט פאר אין לאקאל פון ארבעטער רינג

צו מאנגערן שוין געהאלטן היינט אין אוונט, נאר איר האט זי נישט געהערט. ס'איז געוועזן זעהר א לייכטע, ס'איז מיר זעהר לייכט אנגעקומען. איך בין צוגעגאנגען צו מאנגערן, כ'האב אים דערלאנגט די האנט, און כ'האב אים געזאגט ברוך הבא מאנגער, אייער קומען האט צעשמאלצן דעם שניי אין מאנטריאל, און שמעלצט אונזערע הערצער און עס איז א מחיה אייך צו זעהן, און אזוי האט זיך מיין רעדע פארענדיגט און איך בין געווען זעהר צופרידן מיט איר. איצטער שטיי איך דא פאר אייך און איך דארף האלטן א באגריסונגס רעדע נאכדעם ווי מיר האבן געהערט אזוי פיין און אויספירליך רחל קארן, און איבערהויפט וואס איז דאס אזעלכעס א באגריסונגס רעדע לכבוד א גרויסן שרייבער? פארשטעלן מאנגערן פאר די פארזאמלטע? אלע קענען אים, רעדן וועגן זיין שאפן, מען האט אים שוין אזוי בארעדט אז יעדער אידישער שרייבער וואלט זיך געווינטשן לויבן אים די העכסטע סופערלאטיוון קענען זיך נישט פארגלייכן מיט דעם לויב וואס ער האט באקומען דורך דער לייוויק פרעמיע און אנדערע פרעמיעס. וואזשע בלייבט באמת איבער צו טון ווען מען ווערט פארבעטן צו שטיין פאר אן עולם? מיר דוכט זיך אז די בעסטע זאך איז צו געבן, צו טיילן זיך מיט דער פאטאגראפיע וואס מען האט פון דעם דיכטער, וואס דער פערזענליכער פאטאגראפיע וואס מען טראגט פון דעם דיכטער, איך מיין נישט די פיזישע, איך מיין די גייסטיגע פאטאגראפיע, נאכדעם ווי מען ליינט א דיכטער, מען ליינט זיינע לידער, האט מען א געוויסן טעם, א געוויסע א געוויסן געפיל וועגן דעם דיכטער, איר האט איר פילט אנדערש וועגן מאנגערן ווי איר פילט לאמיר זאגן וועגן ראוויטשן, עס איז עפעס א מין א מין פארב וואס איר טראגט אין זיך, און איך וויל זיך מיט אייך טיילן וואס איך פיל ווען איך טראכט וועגן מאנגערן, הגם מאנגער איז א דינער און א אן אויסגעצויגענער, איז אבער זיין פארטרעט אין מיין הארצן א קיילעכדיגער. וואס מיין איך מיט דער קיילעכדיגקייט? רחל קארן האט עס שוין פריער דערמאנט. מיר דוכט זיך אז מאנגער האט דערגרייכט די מדריגה

ווען ער וויל זיך פארטיפן, ווען ער וויל זאגן מער, פארמבולט ער זיך מיט ווערטער. אים דוכט זיך אז אויב די שורה האט ניט דערזאגט, וועט אפשר די אנדערע דערזאגן, אויב דאס ליד האט ניט ארויסגעבראכט, וועט אפשר דאס אנדערע ארויסברענגען, און ער שרייבט און פארשרייבט זיך, און ער איז אינטערעסאנט, ער ער גיט אסאך, אבער אין זיך פילט ער אז דאס ווארט האט ער נישט דערזאגט.

פון קלארקייט פון קינדישקייט אבער א שטאפל העכער און דאס איז שלימות, מיר דוכט זיך אז מאנגער איז געווען גאר מזל'דיג, ווייל ער האט זייער פרי און זייער גיך דערגרייכט אט די דערהויבענע פשטות און דערפאר קענען מיר

יעדער קען אין מאנגער'ס לידער לויט זיין מדריגה באקומען שפייז פאר זיין נשמה. איך רעד און מיר דוכט זיך אז איך האב שוין ערגעץ די רייד געהערט, ווייל מיר דוכט זיך אז וועגן מאנגער'ן איז אזויפיל געזאגט געווארן, און איך האב זיך פארזיכערט, איך האב אנגעשריבן גראמען, אפשר האט מען נאך מאנגער'ן נישט פארגעשטעלט אין גראמען,

די ליבשאפט פון א מאמען, א טאטע, שניידערמייסטער האט געקנעלט מיט אים די גראמען, א ברודער נאטע האט מיט אים פארפעדימט די באגערן, א שוועסטער שיינדעלע געשטעפט די בענקשאפט צו די שטערן.

זאָג איך צו אים, מאַנגער, הער, אין האַרצן טאַקע רעגנט, נאָר דו טו אױס דײַן קאַפּעלוש און זײַ מיר ניט געזעגנט, װײַל דו ביסט דאָך דער טרובאַדור, װאָס טראָגט מיט זײַן באַנדורע דעם בױם אַרױס צו אײביקײט

דארף מען מאכן א שהחיינו, איז מיט דעם מיט דעם שהחיינו מיט דעם שהחיינו איך וויל דאנקען מיינע קאלעגן מלך ראוויטש, רחל קארן, און חוה ראזנפארב פאר די הארציגע ווערטער וואס זיי האבן היינט דא געזאגט וועגן מיר. איך האב מיר נישט אנגעשריבן מיין רעפעראט, פשוט ווייל איך געדענק אים. ער האט זיך פאמעליך אויסקריסטאליזירט אין מיר אין משך פון יארן און יארן טראכטן וועגן פראבלעמען וועגן ליטעראטור, פראבלעמען וועגן ליטעראטור. דעם רעפעראט האב איך עס ערשטע מאל געהאלטן. אין תל אביב, דערנאך אין ירושלים, און שפעטער איבער א גאנצע ריי שטעט אין ישראל. ס'איז א גרויסער רעפעראט, איך מיין ער פארנעמט אסאך צייט. אבער איך וועל אייך נישט אויסמוטשען מיט אים, איך וועל מאכן היינט א קיצור. ס'איז באקוועמער. אי די וואס וועלן אים פארשטיין און אים תופס זיין, וועלן אים אויך פארשטיין אויפ'ן ווינק. און די וואס וועלן זיך איילן אביסל און ס'וועט פאר זיי זיין צו לאנג, וועל איך עס פאר זיי וועל איך עס מאכן בקיצור. וואס איז דאס פראבלעם וואס איז פאר מיר געשטאנען און וואס האט מיך באשעפטיגט אין משך פון יארן און האט זיך ערשט אויסקריסטאליזירט ערב דער מלחמה און נאך דער מלחמה. דער שייכות פון פאלקלאר צו ליטעראטור. פארוואס האבן מיר אידן וואס האבן אזא דראמאטישע געשיכטע למשל נישט געשאפן קיין גרויסע דראמא און די ענגלענדער? יא. פארוואס איז די קרוין פון דער ענגלישער ליטעראטור דער דראמאטורג שעקספיר? און פארוואס איז די קרוין פון דער אידישער ליטעראטור דער הומאריסט שלום עליכם? דער ענטפער ליגט אין דער געשיכטע פון דעם ענגלישן פאלק, און אין דער געשיכטע, אין דער טראגישער געשיכטע פונעם אידישן פאלק. דאס ענגלישע פאלק האט אין דער מאדערנער געשיכטע געשפילט אן אקטיווע ראלע און זי האט זי האט די ענגלענדער האבן זיך באוועגט זיי האבן איינגענעמען קאנטינענטן פארשפרייט זייער שפראך זייער קולטור זיי זענען געווען דינאמיש, זייער געשיכטע, זייער מאדערנע געשיכטע געווען א דינאמישע. להיפך צו די ענגלענדער, איז די אידישע געשיכטע געוועזן א פאסיווע, נישט זיי האבן געהאנדלט, נאר מען האט געהאנדלט מיט זיי. נישט זיי האבן געשטויסן נאר מ'האט זיי געשטויסן. דער ענפער איז געווען אויף דעם דאזיגן שטויסן א שמייכל, א גלייכווערטל.

וואס איז די קרוין פון דער ענגלישער פאלקס-פאעזיע, די באלאדע. אויב איר האט אמאל געליינט ענגלישע פאלקס-באלאדן, די אזוי אנגערופענע בארדער באלאדס, וואס זענען אנטשטאנען צווישן דער גרעניץ צווישן ענגלאנד און סקאטלאנד, און זענען שפעטער איבערגעטראגן געווארן אויך קיין אמעריקע, געוויסע מאטיוון פון זיי. וועט פאר אייך נישט זיין קיין וואונדער אז די קרוין פון דער פאעטישער שאפונג אין דער ענגלישער ליטעראטור איז די דראמע, ווייל די באלאדע דערציילט וועגן א געשעעניש, ערשטנס, און צווייטנס האט זי דעם דיאלאג. ענגלישע באלאדן דרייען זיך ארום דיאלאגן. עפעס געשעהט און מען שמועסט. א מאמע מיט א זון, א געליבטער מיט א געליבטע, דער דיאלאג איז דא, די האנדלונג איז דא שוין אין פאלקלאר, אין ענגלישן פאלקלאר. האנדלונג, אקציע, איז דא אין דער ענגלישער געשיכטע, דער מאדערנער. אקציע. איז דא אין דער ענגלישער באלאדע, פאלקס-באלאדע, און פון דער געשיכטלעכער אקציע און פון דער באלאדישער אקציע אין דער פאלקס-באלאדע איז געווען א גלייכער וועג צו דער ענגלישער דראמע. אקציע און דיאלאג זענען די הויפט-עלעמענטן פון דער דראמע. איז פאר מיר קלאר געווארן דער גאנצער וועג פונעם, פון דער פרימיטיווער ענגלישער באלאדע ביז צו דער קרוין, ביז צו שעקספיערן. איך האב אפילו געפונען עלעמענטן אין דער ענגלישער פאלקס-באלאדע.

האט איר שוין די אטמאספערע פון דער טראגעדיע מאקבעט, איינער פון די שטארקסטע טראגעדיעס וואס שעקספיר האט אנגעשריבן. א מאמע פירט א דיאלאג מיט'ן זון, פארוואס די שווערד איז רויט? און דער זון פארענטפערט, ער גיט אן פארשידענע תירוצים, די שווערד איז רויט ווייל ער האט געהארגעט דעם אדלער אדער דעם פאלקאן. די מאמע לאזט זיך נישט איבערצייגן, דער אדלער איז נישט, דאס בלוט פונעם אדלער איז נישט אזוי רויט ווי דאס בלוט וואס איז אויף דער שווערד. הקיצור, פון דעם דיאלאג צווישן דער מאמע און דעם זון קומט ארויס צום סוף אז ער האט געטויט דעם אייגענעם טאטן, און זי, די פרעגערין וואס פרעגט אים וועמען ער האט געטויט, זי האט אים געשטויסן צו דער דאזיגער טאט.

וויל איך נישט פארשטיין פארוואס, פאר מיר איז עס קלאר דער וועג פון א. פון דער פאלקס באלאדע עדווארד עדווארד ביז צו שעקספיערס מאקבעט איז א גלייכער. צווישן פאלקלאר און ליטעראטור הייסט עס איז דא א שייכות, איז דא א גלייכע ליניע, זי איז משפיע דער פאלקלאר איז משפיע די ליטעראטור. ערגעץ וואו ווארצלט יעדע נאציאנאלע ליטעראטור אין איר פאלקלאר. איז אט לאמיר צוריק גיין צום צווייטן ביישפיל, צו דער פאסיווער ראלע וואס דאס אידישע פאלק האט געשפילט אין זיין צעשפרייטקייט. ביז צו דער לעצטער טראגעדיע. ווי איך האב געזאגט האבן זיי נישט האבן אידן נישט אקטיוו געהאנדלט נישט געשטויסן יענעם נאר זיי זענען געשטויסן געווארן. זייער ענטפער איז געוועזן קיין אנדערן ענטפער האבן זיי נישט געקענט געפינען, און דאס איז געווען דער בעסטער אדער כעס וואס וועט האט סיי ווי סיי נישט געהאלפן, אדער א גלייכווערטל, אדער אפקומען מיט א מיט א וויץ. מיט אַ אָנצוהערעניש, מיט אַ װיציגער אָנצוהערעניש, אַזױ אַז די קרױן פֿון דעם ייִדישן פֿאָלקלאָר איז פֿאַקטיש דער ייִדישער פֿאָלקס-אַנעקדאָט. צװישן ייִדישן פֿאָלקס-אַנעקדאָט און דעם גאון פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור איז פֿאַרהאַן אַ גלײַכער װעג. איך מיין צווישן פאלקס-אנעקדאט און שלום עליכם'ען. אוודאי. מיר האבן געזען דעם דיאלאג אין דער ענגלישער פאלקס-באלאדע, דיאלאג און אקציע זענען דראמא. אין יידישן פאלקס-הומאר האבן מיר נישט געזען קיין אקציע, קיין דיאלאג, מיר האבן געזען מאָנאָלאָגן. יע. שלום עליכם שרײַבט עס פֿאָר אױף מאָנאָלאָגן. אַ מאָנאָלאָג קען זײַן טעאַטראַליש, אָבער קײן דראַמע קען פֿון קײן מאָנאָלאָג אָדער קײן קאָמעדיע קען פֿון קײן מאָנאָלאָג נישט אַרױסקומען. דאָ גײט אַ גלײַכער װעג. פונעם צום יידיש קינסטלערישן סטיל. שלום עליכם. אלע זיינע אידן און אלע זיינע אידענעס רעדן זיך אראפ פון דעם הארצן. איין אידענע רעדט זיך אזוי אראפ פונעם הארצן. און אזוי לאנג אז דער רב וועלכן זי קומט פרעגן א קשיא חלש'ט אוועק. זי קומט אים פרעגן, זי קומט אים פרעגן צו, צו דאס טעפל איז כשר צו נישט, דאכט זיך א פשוט'ע, אבער זי רעדט אזוי לאנג און דערציילט איר גאנצע לעבנסגעשיכטע דעם רב, און שפרינגט אריין פון איין. פון איין עפיזאד צום צווייטן, און זי דערגרייכט נישט א דראמאטישן קלימאקס, נאר זי דערגרייכט א רוף, חלשט אוועק, און זי, די אידענע, רופט מען זאל קומען ראטעווען איר.

ארום וואס דרייט זיך דער אידישער פאלקס אנעקדאט? ס'רוב ארום אידן ארעמעלייט אבער פרייליכע ארעמעלייט. יעדע געגנט האט צוגעשטעלט אין אידישן פאלקלאר א פרייליכן ארעמאן. און דער דריטע הייסט ער שייקע פייפער, שייקע פייפער איז א לץ וועגן וועלכן די ליטווישע אידן פלעגן דערציילן, אין גאליציע הייסט ער אפרים גריידינגער דאכט זיך. רחל קארן שטאמט פון דעם שטעטל. אין דער אוקריינע הייסט ער הערשעלע אסטראפאליער. וואס זענען אט די דאזיגע דריי טיפן אין יידישן פאלקלאר? דריי ארעמע אבער פרייליכע קבצנים. ווען איר גייט פונעם אידישן פאלקלאר, פון די דאזיגע דריי טיפן וואס דער פאלקלאר האט געשאפן, צו שלום עליכמ'ס ווערק, וועגן וואס האט ער ס'רוב געשריבן? וועגן ארעמע און פרייליכע. אזוי הייסט א גאנצע ריי פון זיינע דערציילונגען אפילו די וואס זיי הייסן נישט אזוי, ארעמע און פרייליכע, זענען אויך מעשיות וועגן ארעמע און פרייליכע. אט אזוי האבן מיר א גלייכע ליניע פון דער פון דעם ענגליש, פון דער ענגלישער פאלקס-באלאדע, ענגליש-סקאטישער פאלקס-באלאדע צו שעקספירן, און אזוי אויך האבן מיר א גלייכע ליניע פון דעם ענגלישן, פון דעם יידישן פאלקס-הומאר צו שלום עליכם. אבער דא גייט נאך עפעס וועגן עפעס אנדערש. מיטן ייִדישן פֿאָלקלאָר האָבן זיך באַשעפֿטיקט אַ סך קינסטלער. פּרץ איז געװען אײנער פֿון זײ, װאָס האָט זיך אָנגעשפּאַרט אױפֿן, אָבער ער האָט זיך אָנגעשפּאַרט אױף דעם חסידישן פֿאָלקלאָר, אױף די פֿאָלקסטומלעכע געשיכטן. ער האָט סטיליזירט פֿאָלקסמעשׂות און דורך דער דורך זײַן סטיליזאַציע, פון די פאלקס-מעשיות איז ער געווארן א קלאסיקער אין דער יידישער ליטעראטור. שלום-עליכם איז געווען אוממיטלבארער פון אים. איך ווייס נישט ער האט זיך אפגעמאכט א דין-וחשבון וואס ער טוט, ס'האט זיך עפעס געטאן אין אים, אבער ער האט ארויסגעפלאצט, דורך אים האט ארויסגעפלאצט די גאנצע שיינקייט און די גאנצע דערהויבנקייט פון דעם אידישן פאלקס-הומאר. און דא קומען מיר צו צו א אינטערעסאנטער פראגע. סטיל. וואס איז שלום עליכם דער שלום עליכם סטיל? און נאך עפעס, ווער נאך אחוץ שלום עליכם האט עפעס צוגעטראגן אויפן געביט פון דער מאלעריי, אויפן געביט פון פון טעאטער צו דעם דאזיגן סטיל. איך וועל אייך זאגן, שאגאל און גאלדפאדן זיי זענען געוועזן דער קלארסטער אויסדרוק פון אט דעם דאזיגן סטיל. אין וואס באשטייט ער? אין שפרינגען איבערן פונקט. וואס הייסט שפרינגען איבערן פונקט? א איד ביי שלום עליכם'ן רעדט און זאגט איך בין געגאנגען, איך בין געגאנגען פונקט. אבער ער באגנוגנט זיך נישט, ער, דער איד אדער די אידענע, איך בין געגאנגען, נאר איך בין געגאנגען בין איך. וואס איז דער בין איך? א שפרינג איבערן פונקט. איך בין געגאנגען בין איך. א שפרינג איבערן פונקט. אט דער דאזיגער שפרינג איבערן פונקט. איז כאראקטעריסטיש פאר דעם יידישן סטיל, פאר דעם גראטעסק, גראטעסקן סטיל, וואס האט זיך איינגעבירגערט אין דער יידישער קונסט, אין יידישן טעאטער און אין יידישן אין דער יידישער ליטעראטור, און מיט וועלכן איך וויל ערגעץ האבן א שטיקל שייכות. דאס האלט איך נישט א רעפעראט פאר אייך. נאר איידער איך האב אים געהאלטן פאר אייך האב איך אים געהאלטן פאר זיך אליין. ווי אזוי ווירקט זיך אויס טעאטראליש דער דאזיגער שפרינג איבערן פונקט? ווי אזוי ווירקט ער זיך אויס מאלעריש, למשל ביי גאלדפאדן און ביי שאגאל? אז שאגאל איז דורכגעווייקט מיט אידישן פאלקלאר איז נישט קיין נייעס, א נייעס איז דאס נאר געווען פאר געוויסע גוים וואס מיינען אז ער האט אלסדינג אויסגעטראכט. און האבן אים געהאלטן פאר א געוואלדיגן פאנטאסט, און אז איך האב זיי אויפגעקלערט למשל אז דער איד פון וויטעבסק, אויב איר דערמאנט זיך זיין בילד, דער איד פון וויטעבסק, א איד וואס שפאנט איבער די דעכער מיט א שטעקן אין דער האנט, נישט די מאלעריי נאר די קאנצעפציע, נישט דער קינסטלערישער ווערט פונעם בילד, וועגן אים דערצייל איך נישט נאר וועגן דער אינספיראציע, אז דעם שטויס האט אים געגעבן דער זאג, א איד אז ער גייט בעטן, זאגט מען אויף אידיש ער גייט איבער די הייזער. ער גייט איבער די הייזער און שאגאל האט גענומען דעם דאזיגן זאג ווערטלעך און האט דעם איד פון וויטעבסק געמאלן ווי ער גייט איבער די הייזער, און אט דער גראטעסקער גאנג איבער די הייזער ווארצלט אין דער אידיאמאטיק פון דער אידישער שפראך. קלאר. און אז זיינע צוויי געליבטע פליען אין דער לופט מיט אויסגעדרייטע קעפ, האבן די קריטיקער געמיינט, אָ, פאנטאסט, אז מען פליעט היינטיגן טאג, מילא ווייס מען נאך אז מען פליעט, אבער מיט אויסגעדרייטע קעפ. און אז איך האב זיי אויפמערקזאם געמאכט אז א איד זאגט אז אויף א פארליבט פארל ער האט איר פארדרייט דעם קאפ און זי האט אים פארדרייט דעם קאפ און זיי ווייסן נישט אויף וואס פאר א וועלט זיי זענען, איז דאס בילד געווארן פשוט קלאר.

די מעשה וועגן דעם פארקישעפטן שניידער שמעון אליהו שמע קולנו, אויב איר דערמאנט זיך, וואס פארט קיין קאזודעיווקע קויפן א ציג און ברענגט צו פירן א צאפ, וואס אנשטאט זיך צו מעלקן, מעלקט ער זיך נישט, ווייל ס'איז דאך א צאפ. און ווען ער פירט צוריק דעם צאפ צו חיים חנה דעם מלמד ביי וועלכן ער האט אים געקויפט, און חיים חנה דער מלמד רוקט אים צוריק אונטער א ציג, און ער ווערט אזוי צוטומלט, ציג, צאפ, ציג, צאפ, ציג, צאפ, אז ער גייט ארום, ס'הייבט אים אן צו שווינדלען אין מח,

הייסט עס טעמאטיש, נישט נאר אין סטיל, האט זיך שלום עליכם האט טיף געווארצלט אין אידישן פאלקלאר. נו, וועגן פרצן, ווייס איך וועגן זיינע פאלקס מעשה'ס ווייס איך אויך, אבער כ'האך שוין געזאגט און דערציילט, איך וועל זיך נישט אפשטעלן לענגער אויף פרצן היינט, ווייל איך וויל אויספירן דעם געדאנק וועגן אידישן סטיל. כ'האב דערמאנט גאלדפאדען. גאלדפאדען איז געווען דער שאפער פונעם אידישן טעאטער. ער האט געשאפן אסאך פרימיטיווע ווערק, ווייס איך נישט. יעדער אנהויבער האט זיך געמוזט צופאסן צו א פובליקום, צו ערגעץ וואו האט דאס פובליקום געלייגט דעם שטעמפל אויף זיין דראמאטורגיע. אבער וואו ליגט דאס גראטעסקע, דאס טעאטראלישע גראטעסקע אין גאלדפאדענס טעאטער, וואס האט א שייכות צו דעם אויף וואס איך רוף אן סטיל, אידישער סטיל, וועלכע איך שוין זאג.